און בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ס"ה עמוד א' די צווייטע שורה פונעם עמוד האט מען געלערנט אין די משנה יצתה כת ראשונה וכו' די ערשטע כת איז ארויסגעגאנגען נאכן מקריב זיין די קרבן פסח איז אריינגעקומען די צווייטע כת און אזוי די דריטע כת. תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא היא נקראת כת עצלנית, די דריטע כת האט מען גערופן די פוילע כת, ווייל די אלע מענטשן וואס זענען נישט געווען זריזים און האבן פארשפעטיגט צוליב זייער פוילקייט זענען דארט געווען, פרעגט די גמרא והא לא סגי דלאו הכי, ס'איז דאך נישט גענוג אויב ס'איז נישט אזוי, דאס מיינט ווען ס'וואלט נישט געווען א דריטע כת וואלט דאך די תורה נישט געווען צופרידן אונז האבן דאך אויבן געלערנט קהל עדת ישראל און מ'דארף עס צוטיילן אין דריי חבורות, אויב אזוי וואלט מען דאך סייווי געדארפט איבערלאזן מענטשן פאר א דריטע כיתה, פארוואס רופט מען זיי כת עצלנית? מאי הוה להו למעבד? וואס וואלטן זיי געקענט טון? ענטפערט די גמרא, אפילו הכי, אפילו אזוי אז די תורה האט פארלאנגט דריי כיתות, איבעי להו לזרוזי נפשייהו, וואלטן זיי זיך געדארפט מזרז זיין און פרובירן צו זיין פון די ערשטע כיתות, ווייל ס'איז דאך דא אן ענין פון זריזין מקדימין למצוות. אמת טאקע אז די תורה האט פארלאנגט אז מען דארף נאך כיתות, אבער יעדער דארף פרובירן צו זיין פון די ערשטע. כדתניא, פונקט ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, רבינו הקדוש זאגט, אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי. די וועלט קען זיך נישט באגיין אן קיין בשמים סוחר און אויכעט נישט אן קיין לעדער מאכער, פאר קיום העולם דארף מען האבן ביידע, און ס'איז פונקט אזוי וויכטיג די לעדער ווי די בשמים, אבער אשרי מי שאומנתו בסם, גליקליך איז אבער א מענטש אויב זיין פאך איז צו מאכן בשמים ווייל ער באקומט כאטשיג א ריח טוב, אוי לו מי שאומנתו בורסי, איינער וואס קומט צו אזא מצב אז ער קען נאר האבן פרנסה פון זיין א לעדער מאכער, וואס מיט דעם האט מען געדארפט אויסארבעטן די לעדער אין צואה און מען האט באקומען זייער א שלעכטע ריח, וויי איז פאר אזא מענטש. ס'איז באקאנט די גמרא אין חגיגה דף ד אז א לעדער מאכער א בורסי איז אפילו פטור עולה רגל צו זיין ווייל שטייט יראה כל זכורך נאר איינער וואס קען ארויפגיין צוזאמען מיט יעדעם אבער דער מענטש וויבאלד ער האט א שלעכטע ריח קען ער דאך נישט גיין מיט נאך מענטשן איז ער אינגאנצן פטור אויך איז דא א משנה אין כתובות ע"ז אז מ'קען צווינגען א מענטש זאל זיך גט מיט זיין פרוי אויב ער איז א בורסי און אזוי אויך ואי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות די וועלט מוז אנגיין מיט סיי זכרים סיי נקבות. אבער אשרי מי שבניו זכרים, גליקליך איז א מענטש וואס ער האט די זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות, וויי איז פאר אזא מענטש וואס ער האט נקבות. די זכרים ווערן מתייחס צו דעם מענטש, ער איז א המשך פון זיין טאטן, מה שאין כן ווען א מענטש האט א נקבה, זי האט חתונה צו א צווייטע משפחה, און זי ווערט מתייחס צו איר מאנ'ס משפחה, זי איז אזוי ווי זי איז פארלוירן געווארן פון זיין יחוס. איז די נמשל אויף דעם איז, אז אמת טאקע אז ס'איז נישט מעגליך אנדערש צו מאכן ווייל די תורה וויל אזוי מען זאל מאכן עטליכע כיתות, פונקט ווי דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין נקבות אויף די וועלט און דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין בורסי אויף די וועלט, איז אבער א מענטש איז מחויב משתדל צו זיין נישט צו זיין קיין בורסי, און טאמער איז ער שוין יא אריינגעפאלן אין דעם איז א רחמנות אויף אים, און אפילו אויף בנים זכרים געבן חזל פארשידענע עצות וויאזוי מען קען משתדל זיין אז מען זאל האבן זכרים, איז די זעלבע זאך כאטשיג דער אייבערשטער וויל דריי כיתות, דארף יעדער מענטש משתדל זיין נישט צו זיין פון די דריטע כיתה וואס זענען נישט קיין זריזים, אין די משנה איז געשטאנען כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת, אויב ערב פסח איז געפאלן אום שבת האט מען געטון די זעלבע סדר ווי יעדעס יאר, מען האט גארנישט משנה געווען צוליב שבת, און טאקע וועגן דעם האט מען איין זאך וואס מען האט געטון איז געווען שלא ברצון חכמים, ווייל אזוי ווי יעדעס יאר האט מען דאך אויסגעשווענקט די עזרה, ווען אזוי וואס מען האט פארשטאפט דעם אמת המים אז די זאמד זאל זיך וואסער זאל זיך אנזאמלען און צוזאמקלויבן די גאנצע בלוט און אראפשווענקען. און דאס איז געווען שלא ברצון חכמים אז מען זאל עס טון אום שבת, פרעגט די גמרא שלא ברצון מאן וועלכע שיטה איז דאס אז מען טאר נישט אפשווענקען די עזרה אום שבת, אמר רב חיסדא דער אמורא זאגט שלא ברצון רב לעזער, דאס איז נישט ווי די רצון פון די תנא רב לעזער, און אזוי ווי מ'וועט באלד זען האלט דאך רב לעזער אז אויפקערן א רצפה אום שבת איז א חיוב חטאת, און דאס אפשווענקען די רצפה פון די עזרה איז די זעלבע זאך. און וויבאלד דאס איז נישט קיין צורך גבוה, מען האלט זיך שוין דא נאך די עבודה, האט רבי לעזער געהאלטן אז מען טאר דאס נישט טון אום שבת אין בית המקדש, און רב חסדא שמועסט אויס דאי רבנן הא אמרי שבות הוא ואין שבות במקדש, די רבנן האלטן דאך אז די גאנצע אויסקערן א רצפה אום שבת איז נישט מער ווי א דין דרבנן וואס זיי האבן עס גע'אסר'ט, און אין בית המקדש ווייסט מען דאך איז נישט אנגעגאנגען קיין שבות קיין איסור דרבנן, מאי היא די מחלוקת פון רבי לעזער מיט די חכמים, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אחד החולב, א מענטש וואס נעמט ארויס די מילך און מעלקט אויס די בהמה אום שבת, והמחבץ איינער וואס שטעלט קעז און ער טוט עס הארט מאכן, דאס טייטש ער נעמט מילך און מען לייגט אריין א מאגן פון א בהמה, וואס דאס מאכט אז די מילך זאל פארהארטעוועט ווערן און ווערן קעז, אויב איינער טוט דאס אין שבת אזוי אויך והמגבן, מגבן איז א לשון פון גבינה, ער נעמט די קעז און ער מאכט דערפון איין גרויסן שטיקל, ער ברענגט עס צוזאם, די אלע דריי זאכן אויב איינער טוט אום שבת כגרוגרת. דאס טייטש ער מעלקט אזויפיל מילך אזוי גרויס ווי א פארטריקענטע פייג, אדער ער מאכט קעז, די חיבוץ אדער די גיבון אזוי גרויס ווי א גרוגרת, און די אלע דריי זאכן איז דא א חיוב חטאת, ווייל יעדע זאך אין שבת, א מלאכה וואס איז פארבינדן מיט עסנווארג איז אלעמאל די שיעור ווי גרוגרת, די מלאכה פון חולב מעלקן, זאגט שוין די גמרא אין שבת צדיק ה אז עס איז א תולדה פון דש, עס ווערט אנגערופן מפרק, ער טוט ארויסנעמען די מילך פון די פלאץ ווי ער איז איינגעזאמלט, פונקט ווי דש נעמט מען ארויס די קערנדל פון די שאלעכץ. און ביי מחבץ איז ער חייב וועגן די מלאכה פון בורר, ווייל מיט דעם וואס ער שטעלט די קעז רינט אפ אזוי ווי א וואסער פון דעם מילך און ס'ווערט נתברר נאר דער שטיקער מילך, און מגבן איז ער עובר אויף בונה ווייל ער בויט אויס דערפון אזוי ווי איין גרויסן שטיק. איז אויף די דריי זאכן וואס מ'האט יעצט געלערנט איז יעדער איינער מודה אז ס'איז דא א חיוב דערויף. יעצט וועל מען לערנען נאך זאכן. המכבד, איינער וואס קערט אויס, ער בעזעמט אויס א רצפה פון א פון א שטוב, ער קערט עס אויס מיט א בעזעם לאמיר זאגן אדער והמרבץ מיינט, ער שפריצט אזוי וואסער אויף די רצפה כדי די שטויב זאל נישט ארויפקומען, ער זעצט אראפ דעם שטויב. והרודה חלות דבש, איינער וואס נעמט ארויס פון א בינען שטאק די חלות פון האניג וואס די בינען האבן געמאכט, אויב ער נעמט עס אראפ, ער קלויבט עס אראפ אין שבת, איז די אלע דריי זאכן בשוגג, בשבת חייב חטאת. שבת ווען ער טוט עס בשוגג הייסט עס א מלאכה אז ער איז מחויב א חטאת, און במזיד איז ער מחויב סקילה, אבער הזיד ביום טוב, אויב ער טוט די זאכן במזיד אין יום טוב, לוקה את הארבעים באקומט ער מלקות, דברי רב לעזער אזוי האלט די תנא רב לעזער בן הורקנוס, ווייל בשעת ווען א מענטש מאכט מכבד און מרבץ טוט ער למעשה אויספילן אזעלכע אויסגראבן גריבער, דאס מיינט ס'איז דא אזעלכע גריבער אין דער ערד און מיט דעם וואס ער רוקט די ערד פון איין פלאץ צום צווייטן טוט ער עס אזוי אויסגלאטן וואס דאס איז א ענין פון בונה און די תוס' רעדט שוין אויס אז רב לעזער האט געהאלטן אז געווענטליך ווען א מענטש קערט אויס די שטוב אדער ער איז מרבץ האט ער דאס אינזין ער איז מתכוון משווה צו זיין גומות און אויב אזוי איז דאס א געהעריגע מלאכה דאורייתא וואס מען איז חייב חטאת און די זעלבע זאך ביי רודה חלות דבש ברענגט שוין די גמרא אין מסכת שבת דף צדיק ה א לימוד, אז יונתן בן שאול האט גענומען א שטעקן ויטבול אותה ביערת הדבש, ער האט עס איינגעטונקען אין די האניג פון די בינען שטאק, ווייל דער פסוק רופט עס אן יערת הדבש, יער מיינט דאך אזוי ווי א וואלד וואס וואקסט דערין ביימער, איז די זעלבע זאך די בינען שטאק איז אזוי ווי עס וואקסט דערין די האניג, און איינער וואס שניידט נעמט ארויס די האניג פון די בינען שטאק איז גארנישט אנדערש ווי ער שניידט אראפ א זאך פון די קרקע, פונקט דער איז תולש מן המחובר אום שבת. אזוי האט ר' לעזער געהאלטן, והחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, סיי מכבד און מרבץ איז עס דאך די זעלבע זאך, ביידע זענען דאך וועגן לויט ר' לעזער וועגן אשוויי גומות, איינס איז נאר מ'קערט און איינס איז מ'גיסט וואסער אראפצוקלאפן די שטויב, אבער ביידע איז דאך איין זאך, דאס מיינט אחד זה ואחד זה מיינט דאך האבן די חכמים נישט אנגענומען די לימוד פון ר' לעזער ביערת הדבש אז ס'האט א דין אזוי ווי מחובר, ממילא הייסט עס נישט קיין מלאכה מן התורה, נאר די חכמים האבן עס דאך גע'אסר'ט ווייל ס'זעהט אויס ווי איינעם וואס איז תולש מן המחובר. און תוס' רעדט שוין אויס אז כאטשיג אין בית המקדש קען מען נישט זאגן אז לויט ר' לעזער איז דא דערויף א חיוב חטאת, ווייל וויבאלד דארט איז געווען א רצפה של אבנים פון שטיין, און די גמרא זאגט דאך אין שבת כ ט אז ביי רצפה פון שטיין איז נישטא קיין חיוב חטאת, און אפילו מדרבנן זאגט די גמרא אז אין די שטאט מחוזא האט מען געמעגט דארטן מכבד זיין אום שבת, ווייל אין די גאנצע שטאט איז געווען רצפה פון שטיינער, און אמת טאקע אויף אזא פלאץ ווי אין די גאנצע שטאט איז נישט דא קיין רצפה של אבנים, העט מען שוין נישט טארן מדרבנן מכבד זיין אפילו דארט ווי ס'איז יא דא א רצפה של אבנים ווייל אז מ'זאל זיך נישט קומען טועה זיין. על כל פנים דאס איז זיכער אז א שטיינערנע ערד איז נישט מער ווי א איסור דרבנן. אבער פון דעסט וועגן דאך וועט די משנה וואס שטייט דארט איז געווען שלא ברצון חכמים קענען אויסקומען מיט רב לעזער, ווייל וויבאלד אין ירושלים האבן רוב הייזער נישט געהאט קיין רצפה של אבנים, קומט אויס אז אין בית המקדש איז יא דא א איסור דרבנן, כאטשיג ס'איז דא דארטן א רצפה של אבנים כדי מ'זאל זיך נישט קומען טועה זיין מיט סתם הייזער. כאטש ווי געווענטליך זאג איך אין שבות במקדש, מען טרעפט כמה זאכן ווי די חכמים האבן יא גוזר געווען געוויסע שבותים אפילו אין בית המקדש אויך, למשל אין עירובין דף ק"ב און וויבאלד די גזירה איז דאך אטו א איסור דאורייתא ווייל דארט דאס איז א רצפה וואס איז נישט פון אבנים לויט ר' לעזער דאך דא א חיוב חטאת דערויף, דעריבער קען מען יא זאגן אז דער שבות איז אנגעגאנגען אפילו אין בית המקדש אויך. מה שאין כן לויט די חכמים וואס האלטן אז די גאנצע אויסקערן א רצפה אפילו שאינה של אבנים איז אויך נישט מער ווי א איסור דרבנן, איז אזא שבות איז זיכער נישט אנגעגאנגען אין בית המקדש און אויב אזוי זאגט ר' חיסדא אז דעם וואס די משנה זאגט אז ס'איז געווען וואס מ'האט אויסגעשווענקט די עזרה אום שבת שלא ברצון חכמים איז נאר שלא ברצון ר' לעזער ווייל לויט די רבנן וואס קריגן אויף ר' לעזער מעג מען יא אום שבת אויך אין בית המקדש.

ס'איז געשטאנען אין די משנה רבי יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובות אז נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט שעכטן אלע קרבן פסחים פלעגט מען צאמנעמען פון דער ערד מיט א כוס אנפילן א גאנצע כוס מיט דם דאס איז געווען די בלוט וואס איז געווען אויסגעמישט פון אלע קרבנות און מ'האט עס געשפריצט אויפן מזבח און די חכמים האבן נישט מודה געווען צו דעם טענה'ט די גמרא אין א ברייתא רבי יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובות פארוואס האט מען עס געטון ווייל שאם ישפך דמו של אחד מהם טאמער האט זיך אויסגעגאסן די בלוט אויף דער ערד פון די עזרה פון איינעם פון די קרבן פסח און מען האט עס נישט געקענט שפריצן אויפן מזבח, איז נמצא זה מכשירו, איז דער בלוט וואס מען שפריצט יעצט וואס פון דעם איז דאך אויסגעמישט בלוט פון אלע קרבנות, וועט יעצט כשר'ן יענע קרבן פסח, ווייל אויב מען שפריצט נישט קיין בלוט איז דאך עס א פסול'ע קרבן, איז מיט דעם האט מען פארראכטן די אלע. קרבן פסחים וואס איז פסול געווארן ווייל די בלוט האט זיך אויסגעגאסן און עס נישט געקענט שפריצן אויפן מזבח האט מען יעצט געשפריצט פון אלע בלוטן אויסגעמישט צוזאמען עס איז זיכער געווען פון יעדע קרבן דארטן אריינגעמישט לכל הפחות איין טראפן בלוט און די הלכה איז אז מען שפריצט נאר אפילו איין טראפ בלוט האט מען שוין יוצא געווען און ס'איז כשר. אמרו לו לרבי יהודה האבן די חכמים געטענה'ט צו רבי יהודה והלא לא נתקבל בכלי. דער בלוט וואס האט זיך אויסגעגאסן איז דאך קיינמאל נישט געווארן נתקבל אין א כלי נאר ס'איז גלייך אראפגערינען פון די האלז פון די בהמה אויף די ערד פון די עזרה, און די הלכה איז דאך ווי די משנה זאגט אין זבחים דף כ ה אז אויב ס'האט אראפגערינען די בלוט פון די האלז פון די בהמה גלייך צו דער ערד און ס'איז נישט נתקבל געווארן אין א כלי איז אפילו ווען מ'נעמט עס צאם פון די ערד און מ'שפריצט עס איז עס נאך אלץ פסול, איז וואס האסטו אויפגעטון פון דעם וואס דו שפריצט יעצט דער דם? האסט דאך גארנישט מתקן געווען אז ס'בלייבט סייווי פסול?

אז אראפגערינען אויף דער ערד פון די האלז, איז עס דען געווען דא א מעשה? מען קריגט זיך דאך ארום אין א סברה אז אפשר איז אזאנס געשען, און פארוואס זאגן די חכמים מיט אזא זיכערקייט אז ס'איז אראפגערינען אויף ברעט? ענטפערט טאקע די גמרא אלא נאר הכי קאמרי ליה, דאס מיינען זיי טאקע צו זאגן פאר רבי יהודה, זיי מיינען נישט צו זאגן מיט א זיכערקייט, זיי פרעגן שמא לא נתקבל בכלי, אפשר איז דער בלוט קיינמאל נישט אריין אין א כלי נאר גלייך אראפ אויף דער ערד וואס דעמאלטס העלפט גארנישט וואס דו שפריצט עס. אמר להם האט טאקע רבי יהודה געענטפערט דא גייט די ברייתא ווייטער אף אני לא אמרתי אלא בנתקבל בכלי, ביז אהער גייט די ברייתא, פרעגט די גמרא, מנא ידע פון וואנעט האט טאקע רבי יהודה געוויסט אז די אלע בלוטן וואס האבן זיך בטעות אויסגעגאסן ערב פסח אין בית המקדש איז שוין קודם געווען אין א כלי, אזוי אז ווען מען נעמט עס יעצט איין פון דער ערד איז עס שוין כשר צו שפריצן, און ווי רש י איז מסביר ווייל אין די לשון פון רבי יהודה כוס היה ממלא מדם התערובות קוקט אויס אז מיט די כוס האט ער מתקן געווען אלע פראבלעמען וואו ס'האבן זיך אויסגעגאסן די בלוט. מילא ווען ס'גיסט זיך אויס פון א כלי פארשטיי איך אז דו ביסט מיט דעם מתקן ווייל אז מ'שפריצט עס נאכדעם איז עס כשר, אבער וואס ביסטו אזוי זיכער אז ס'איז נישט געווען צווישן די אלע אידן כאטשיג איינס אדער אפשר מערערע וואס האבן זיך יא אויסגעגאסן די בלוט גלייך פון די האלז פון די בהמה און מ'האט עס בכלל נישט מקבל געווען אין א כלי, און וויאזוי האסטו מתקן געווען יענע קרבנות, יענץ קען מען דאך נישט מתקן זיין ווייל אפילו ווען מ'שפריצט עס מ'הייבט עס אויף פון די ערד בלייבט דאך עס פסול. ענטפערט די גמרא, כהנים זריזין הם, די כהנים זענען געווען זייער פלינק און געשיקט, און מען קען זיך פארלאזן אויף זיי, עס איז קיינמאל נישט געשען אזא זאך אז זיי זאלן פארפאסן נאכן שעכטן אונטערצולייגן א כלי אז די בלוט זאל זיך אויסגיסן אויף דער ערד, און דאס איז קיינמאל נישט געשען, אויב ס'איז עפעס געשען איז נאר אז ס'האט זיך אויסגעגאסן פון א כלי אויף דער ערד. פרעגט די גמרא אי זריזין אמאי משתפך? אויב דו זאגסט אז ס'געשענט נישט אז ס'פאלט אראפ פון די בהמה גלייך אויף די ערד פארוואס דעמאלטס זאגסטו אז דאס האסטו יא מורא אז ס'האט זיך אויסגעגאסן פון די כלי? ענטפערט די גמרא אגב זריזותייהו דעבדי משתפך טאקע וועגן דעם צוליב זייער זריזות זיי זענען געלאפן און זענען געווען זייער פלינק דאס אליין קען אמאל גורם זיין אז מ'געט א שטופ בטעות דעם כלי און ס'געט זיך א גיס אויס אבער דאס אז די בלוט זאל אראפפאלן גראד פון די בהמה און זאל עס נישט מקבל זיין אין א כלי דאס איז קיינמאל נישט געשען. פרעגט די גמרא והלא דם התמצית מעורב בו, דם התמצית מיינט די איבריגע בלוט וואס ווערט ארויסגעקוועטשט פון די בהמה נישט די דם הנפש וואס מען שפריצט אויפן מזבח, דאס איז דאך אויכעט געווען אראפגערינען פון די בהמה אויף דער ערד, און דאס איז דאך א סאך מער בלוט פון די דם התמצית האט זיך געפונען אויף דער ערד ווי פון די דם הנפש, קומט אויס אז די ביסל דם הנפש וואס געפונט זיך דארט דארף בטל ווערן ברוב און ס'איז שוין מער נישט כשר צו שפריצן. ענטפערט די גמרא, רבי יהודה לטעמיה דאמר דם התמצית דם מעליא הוא רבי יהודה גייט לשיטתו, וואס ער האלט אז אפילו די דם התמצית הייסט געהעריגע דם גארנישט אנדערש ווי דם הנפש, דתניא ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא דם התמצית באזהרה, ווען א מענטש עסט בלוט, סיי פון א בהמה פון חולין אדער פון קדשים אבער נישט פון די דם הנפש נאר פון די דם התמצית, איז עס נישט מער ווי א ווארענונג דאס מיינט ס'איז א לא תעשה. אין מסכת כריתות דף ד' ברענגט די גמרא אז ס'איז דא עטליכע לאוו'ן אויף אכילת דם און איינס פון די לאוו'ן, דרש'נט די גמרא אין כריתות אויף דם התמצית אז ווער ס'עסט עס איז עובר אויף א לא תעשה, און דאס זאגט דאך דער תנא קמא אז ס'איז נאר א לא תעשה אבער קיין כרת איז נישט דא דערויף, ווייל כרת וועט נאר זיין אויף דם הנפש. רבי יהודה אומר בהכרת, רבי יהודה האלט אז אפילו די דם התמצית איז אויכעט א חיוב כרת, און די גמרא אין כריתות זאגט שוין פארוואס ער האט אזוי געהאלטן. על כּל פּנים, זעט מען דאָך אַז לױט רבי יהודה נישט קײן חילוק צי די דם התּמצית און דם הנפֿש בײדע זענען כּרת, און אױב אַזױ איז מסתּבר אַז מען מעג שפּריצן אױף דעם מזבח אױכעט נישט נאָר די דם הנפֿש נאָר אַפֿילו די דם התּמצית, דאָס איז די זעלבע זאַך, און װיבאַלד אַלע בלוטן זענען כּשר צו שפּריצן אױפֿן מזבח, האָב איך שױן נישט יעצט קײן פּראָבלעם מיט די דם התּמצית אַז ס'איז אַרײַנגעמישט װײַל דאָס אַלײן איז אױך כּשר. פֿרעגט די גמרא, והא אמר רבי אלעזר, דער אמורא רבי אלעזר בן פּדת האָט דאָך געזאָגט, מודה רבי יהודה לענין כּפּרה שאינו מכפּר, כאָטשיק רבי יהודה זאָגט אַז דם התּמצית איז אַ כּרת, אבער אויב מ'האט געשפריצט אויף די מזבח פון א קדשים בהמה נאר די דם התמצית איז אפילו רבי יהודה מודה אז ס'איז נישט מכפר שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק כי הדם הוא בנפש יכפר דא גייען מיר איבער צו דף ס"ה עמוד בית דם שהנפש יוצאה בו מכפר דם שאין הנפש יוצאה בו אינו מכפר נו אויב אזוי קענסטו דאך שוין נישט ענטפערן אז די דם התמצית מעג מען שפריצן אויפן מזבח לויט רב יודא? אויב ס'איז דאך א בפירוש'ע פסוק אז ס'מוז יא זיין דם הנפש איז דאך צוריק שווער אז אויף די ערד פון די בית המקדש איז דאך געווען מער דם התמצית ווי דם הנפש און די ביסל דם הנפש ווערט דאך בטל אין די ריבוי פון דם התמצית און יעצט הייסט די גאנצע דם כאילו ווי ס'איז דם התמצית און ס'איז נישט כשר צו שפריצן אלא פאלט טאקע די גמרא אפ אז רב יודא לטעמיה רב יודא גייט לשיטתו דאמר ער זאגט אין זבחים ע"ח אין דם מבטל דם. בלוט איז נישט מבטל קיין בלוט אפילו עס איז דא רוב פסול'ע בלוט, וויבאלד ס'איז נאך דא אפילו א מיעוט פון די כשר'ע ווערט ער נישט בטל און עס איז דאך די באקאנטע שיטה וואס ר' יודא האלט מין במינו לא בטל. ער נעמט עס ארויס אז יום כיפור ווייסט מען דאך אז מען האט געדארפט שפריצן פון די דם הפר און אזוי אויך עקסטער פון די דם השעיר, סיי אינעווענדיג אינעם קדשי קדשים אחת למעלה ושבע למטה, און אזוי אויך שפעטער אינדרויסן אין די היכל קעגן איבער די פרוכת, אויך אחת למעלה ושבע למטה, קודם פון די דם הפר און שפעטער פון די דם השעיר. נאכדעם זאגט די תורה אז מען זאל נעמען די צוויי בלוטן און מען זאל עס אויסמישן, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, און עס זאל שפריצן פון ביידע אויסגעמישטע בלוטן זאל עס שפריצן אויף די גאלדענע מזבח. א פר האט אסאך מער בלוט ווי א שעיר וואס דאס איז א ריזיגע גרויסע בהמה, דאס איז א אקס, א שעיר איז א קליינע ציג און האט סאך ווייניגער בלוט, און לכאורה וואלט איך געדארפט זאגן אז איינמאל מ'האט אויסגעמישט די צוויי בלוטן ווערט דער דם השעיר בטל ברוב און ס'הייסט שוין מער נישט קיין בלוט פון א שעיר. ווייל די תורה רופט עס נאך אלץ אן ולקח מדם הפר און מדם השעיר זעט מען אז אפילו נאכדעם וואס ער איז שוין אויסגעמישט מיט די דם הפר ווערט ער נישט בטל ברוב און ער האט נאך זיין נאמען דם השעיר. די חכמים דארטן קריגן אויף ר' יודא און זיי האלטן אז בלוט ווערט יא בטל, ווי די גמרא זאגט דארטן אז ווען ס'מישט זיך אויס דם פון א בהמה פון א. קרבן מישט זיך אויס מיט וואסער, און ווי לאנג ס'האט נאך א קאליר פון בלוט איז עס כשר. וואס טוט זיך אבער ווען דם פון קדשים פון א קרבן מישט זיך אויס מיט אנדערע דם פון א חולין'דיגע בהמה, וואס דארטן וויפיל דם חולין זאל עס נישט זיין וועט דאך אלעמאל בלייבן א קאליר פון בלוט ווייל ס'איז דאך אויך בלוט, איז דארט זאג איך אז איך באטראכט די דם חולין כאילו ס'וואלט ווען געווען וואסער, און אויב ס'איז שוין דא אזויפיל דערפון פון דעם דם חולין אז ווען ס'וואלט געווען וואסער וואלט עס שוין מער נישט געהאט קיין קאליר פון דם, עס וואלט נאר געהאט א קאליר שוין וואלט שוין אויסגעקוקט נאר ווי וואסער, איז עס שוין. פסול, ווייל די חכמים האלטן אז דם קען יא בטל ווערן, אבער רבי יהודה זאגט ניין, איין דם מבטל דם, אפילו ס'איז דא זייער אסאך דם חולין און ממש נאר א טראפקעלע דם קדשים ווערט עס אויך נישט בטל, און אויב אזוי האט רבי יהודה נישט קיין שום פראבלעם אז אין די בלוט וואס מען נעמט צאם יעצט אינעם כוס עט זיין מער דם התמצית ווי דם הנפש, ווייל ס'ווערט נישט בטל, און דאס איז דאך זיכער אז וויבאלד די בלוט וואס מען הייבט אויף פון דער ערד איז דאך יעצט אויסגעמישט פון אלע בלוטן פון אלע קרבן פסח וואס איז געווען, ממילא עט זיכער אויסקומען לכל הפחות איין טראפקעלע בלוט פון יענע פסח וואס האט זיך אויסגעגאסן די דם פון די כלי און יעצט שפריצט מען עס אויפן מזבח און מען כשר'ט די קרבנות. איז יעצט פארשטייט מען שוין זייער גוט פארוואס איז געשטאנען אין די משנה ולא הודו לו חכמים אז די חכמים זענען נישט מודה צו דעם עצה אז מען קען אויפהייבן א כוס מיט דם התערובות און שפריצן, ווייל לויט די חכמים איז דאך עס בטל געווארן אינעם דם התמצית וואס איז אסאך מער פונעם דם הנפש, און אזוי סאך מער אז ווען ס'וואלט ווען געווען וואסער וואלט עס שוין נישט געהאט אפילו קיין קאליר פון בלוט, איז לויט די חכמים איז גארנישט ווערט אז מ'שפריצט עס יעצט אז עס איז אזוי פסול. דאורייתא.